ווי איר האט געקענט ארויסליינען פון די פריערדיגע געליינטע ציטאטן ווי קינדעריש ריין זענען זיינע ליבע געפילן צו זיין בוזי ברכה בעת די היינטיגע אזויגערופענע מאדערנע סעקס שרייבער מוזן אזוי שווער ארבעטן בכדי צו באארבעטן דעם ליינער קיפניסן געלינגט מיט אויפריכטיגע שילדערונגען צו באווירקן זיינע ליינער און זיי מיטנעמען מיט זיך אינעם קודש הקדשים פון מאנצבלישע ריינע ליבע. די צווייטע הויפט טעמע פון חדשים און טעג. איז די אנאטאמיע אדער אזוי גערופענע מעקאניקס פון א פאגראם און פונקט ווי ביאליק אויך קיפניס וויינט נישט נאר אויף די טראגעדיע פונעם פאגראם נאר אויך אויף דער גרויסער חרפה אבער ער ווארפט נישט קיין שווערע באשולדיגונגען אויף די קרבנות ווי ביאליק האט עס געטון נאר ער וויינט מיט זיי ער צערטלט די געליטענע ווי א מוטער צערטלט איר פארוואונדעט קינד. שוין אין זיין ערשטער דערציילונג קומט צום אויסדרוק קיפניס'ס שטילער שארפזין און כח פון שניידענדיגן סארקאזם ער שילדערט ווי אידן באהאלטן זיך אויס פון א פאגראם. אדרבה, זאל אונז דא קיינער נישט אנקוקן, אפילו דער הונט וואס נעצט אויפן פלויט זאל אויף אונז זיין קול נישט הייבן, מען דארף נישט, מען דארף נישט, בעטן זיך אונזער ציטערדיגע טריט און די פארשטומטע קלאפנדיגע הערצער. קוקט אויף אונז נישט, זעהט אונז נישט, באמערקט אונז נישט, מיר פארלאנגען מער גארנישט ווי נאר שטיל און אומבאמערקט דורכגיין דעם טויבן ווינקל. אדער נעמט א צווייט בילד ווי די שטעטל גרייט זיך צו א פאגראם. און די קינדער באהאלטן זייערע זאכן. און וואס באהאלטן זיי? מישטיינס געזאגט פרעגט איר? הערשל האט געבראכט זיינע ביכלעך, יאסעלע האט געבראכט א רוסקי סלאווא פערווי טשאסט, ווייטער האבן זיי א היבש ביסל קנעפלעך, בלעכעלעך, קעסטלעך פון שוועבעלעך, צוויי פויגלשע אייערלעך, א קאמפאס, א זילבערנע קאפערטע פון א זייגער, אפאר פלעשלעך מיט גלעזערלעך און נאך און נאך. ס'פרעגט זיך נאך א פראגע, פארוואס זענען די יאטן נישט אין גאנצן פרייליך? דאס איז דאך א אויסגעצייכנטע שפיל, ווייס איך טאקע נישט פארוואס. וואס פאר א אייזערנע רואיגקייט! און דיסציפלינירטקייט פון א שרייבער. דער סארקאזם דא איז א ביטערער, ס'איז א שטאך וואס דערגייט אין דער זיבעטער ריפ. ס'איז א ביטערער געלעכטער מיט יאשטשערקעס. קינדערלעך שפילן זיך אין א פּאָגראָם באהעלטעניש, ביי זייער קינדישע אינטואיציע זאגט זיי אונטער, אז מען טאר נישט זיין פרייליך. וואס פאר א טראגישע שפיל דאס איז. א רוח אין דער גאנצער וועלט'ס פנים אריין, אויב קינדער באדארפן באגראבן זייערע אוצרות פון בלעכענע קעסטלעך, זיי זאלן נישט אריינפאלן אין די הענט פון די פאגראמשטשיקעס. און ס'מאכט זיך אז קיפניס קען אויך אריינפאלן אין צארן און ברומען ווי א פארוואונדעטע לייב, ספעציעל ווען ס'האנדלט זיך אין די אכזריות פון אונזערע טייערע גוטע שכנים. דא האט איר א ציטאט. און איר גוים, שכנים מיינע געטרייע. צו האט איר כאטשבע אויסגעווישט די קאסעס פון דאס בלוט? זאלן פון אייך שטיקער פאלן, פון אייך, פון אייערע ווייבער און קינדער, וואו איר וועט זיך קערן. און ווענדן. אט דערפאר, איך קען נישט פארנעמען ווי אייערע שקצים'לעך גייען ארום איבער די גאסן און טאפען מיט די נעזער פון די שטיוול מיינע מתים. זיין צווייטע גרעסערע ערציילונג אונטערוועגנס. האט ער אנגעשריבן בלויז אנדערהאלבן יאר נאכן פארעפנטליכן חדשים און טעג. מיר זעען אז דארטן איז קיפניס געוואלדיג אויסגעוואקסן, ער איז רייפער געווארן, באזונדערס באמערקט זיך ווייער אין זיין שילדערן אט זעהט ווי ער שילדערט א בושל פליט אט פליט א בושל און ס'קומט אויס אז ניט ער פליט נאר ער רוט אין די לופטן. ס'איז אין אים אנגעצויגן עפעס א אינעווייניגסטע פרוזשינע און איצט פארשפארט ער שוין מיט צו מאכן מיט די פליגלען. עפעס אן אנדער כח פון דער אנגעצויגענער פרוזשינע העלפט אים אויסהאלטן זיך אין די לופט. ניט נאר זיך האלטן. נאר זיך באוועגן אהין וואו ס'ציט אים. ער ווערט טיפער, ער ווערט פארטראכטער, אפילו זיין שפילעוודיגקייט נעמט אן א טיף-ערנסטן נוסח. אמת, דער אומעט קוקט ביי איר ארויס פון די אויגן, פון פנים, פון די טריט וואס זי שטעלט. דער אומעט קוקט ארויס אפילו פון איר געלעכטער. זיינע מעטאפארן ווערן שפילעוודיג, וועגן קליינווארג וואס קוקן אריין דורך די פענסטער, זיי האבן גענומען באקלעפן מיט זייערע פענעמער די שויבן. אדער ווי ער זאגט, זי וואוינט אזוי רייך, אזוי רייך און אזוי פרעכטיג. דער אמת'ער העלד פון קיפניס'ס אלע ווערק איז דאס אידישע שטעטל, בעסער געזאגט זיין געבורט שטעטל סלאוועשנע. און נאך א זאך מוזן מיר געדענקען, אלע זיינע ווערק, די מערהייט פון זיי, איז איין גרויסער אויטאביאגראפישער ראמאן וואס פארנעמט טויזנטער זייטן. קיין איין בוך זיינער קען נישט און טאר נישט באטראכט ווערן ווי א באזונדערע דערציילונג. יעדע דערציילונג איז אריינגעפלאכטן אין אן אנדער טייל, און אויב מען וויל קען מען זאגן א סך פון זיינע איבער, דערציילונגען זענען איבערחזרונגען פון אנדערע, פון שוין פריער דערציילטע דערציילונגען. און באלד מיר זאגן איבערחזרונגען דערשרעקן מיר זיך אביסל פאר דעם דאזיגן ווארט, ווייל דאס הייסט, אז א איבערחזרונג ביי א שרייבער קען ווערן ווי א, ווי א שטיין אויפן האלז סיי פונעם מחבר און סיי פונעם ליינער, אבער און טאקע אין דעם באשטייט קיפניס'ס כח גברא ווי א שרייבער. נישט קוקנדיג אויף זיינע איבערגעאנדערשטע און איבערגעחזרטע וואריאנטן פון זיינע כאראקטערן און געשעענישן, שטראמט ארויס פון זיינע דערציילונגען א מחיי'דיגע פרישקייט, וואס נעמט דיך ארום ווי א מילד ווינטל אין א ווארעמען, ווארעמען טאג. יעדער כאראקטער ווערט אויפס ניי געבוירן, ניין ס'איז נישט קיין תחיית המתים בלויז, נאר ס'איז טאקע דער זעלביגער העלד מיט וועם מ'האט זיך אנגעטראפן מיט אייניגע ביכער צוריק, און חדשים און טעג אונטערוועגנס, נאר דאס מאל שיינט אויף אים די זון אנדערש, דאס לעבן שפילט זיך ארום מיט אים אויף אן אנדער אופן, ער, דער נעכטיגער העלד, איז עפעס מער ארויסגעוואקסן, ער איז טיפער געווארן,

נישט נאר באאבאכטן דאס געענדערטע, נאר טאקע צו פארשטיין. זיין אויג איז שארף ווי א ליסער שטראל, אבער נישט קוקענדיג אויף זיין שארפקייט איז עס מילד, שמייכלדיג און ווארעם. אזא ווארעמדיגקייט איז זעלטן צו געפינען ביי אן אנדער אידישן מחבר. דעריבער ליינען מיר זיינע ווערק אזוי גערן. דעריבער פאלן מיר צו צו זיינע ביכער און מיר קענען זיך נישט אפרייסן דעריבער איז ער געווארן דער ליבלינג אין דער אידישער ליטעראטור אין רוסלאנד. זיין סלאוועשנע און א סך אנדערע אידישע שטעטלעך איז געווארן דער אבן הבוחן

איז די צאל מיט כאראקטערן, אידן און נישט אידן, וואס פאר א רייך ארעם לעבן, ווערט ארויסגעבראכט אין זיינע צוויי בענדער מיין שטעטעלע סלאוועשנע. אויך אן אנדער גרויסער דערציילער האט באוויזן די דאזיגע בריהשאפט. עגנון. דורך דער פריזמע פון זיין שטעטל בוטשאטש האט ער געזען א גאנצע אידישע וועלט, א רייך, פארבנרייך אידיש לעבן, אנגעפיקוועט מיט א צאל טיף פסיכאלאגישע אידישע געשטאלטן, און דורך בוטשאטש איז פאר עגנונען געעפנט געווארן א טיר און פענסטער צו דער גרויסער וועלט-ליטעראטור. דווקא דורך זיין שטעטעלע בוטשאטש האט עגנון דערגרייכט די מדריגה פון אוניווערסאליזם פאר וועלכן ער האט געקריגן דעם נאבעל פרייז. אויך קיפניס האט דאס באוויזן דורך זיין שטעטעלע סלאוועשנע, זיין שטעטל איבער זיין אין זיין געבורט דאס איז אן עפאפייע, אן ארכיטעקטאנישע געביידע מיט אלע דעטאלן פון א מייסטערפלאן. פארמאגט געזונטע מאסיווע יסודות מיט אלע פרטים שבפרטים פון א גאנץ אידיש לעבן. אויב א וועלט קאטאקליזם זאל חס ושלום אומברענגען די גאנצע וועלט און בתוכם דאס אידישע לעבן, וואלט מען געקענט אן שוועריגקייטן פון בלויז פונעם שטעטעלע סלאוועשנע אויב עס זאל בלייבן אזא זאך וואלטן די צוקונפטיגע דורות געקענט צוזאמענשטעלן דעם דאזיגן מייסטער פלאן אידיש לעבן אין זיין גאנצער פארבנרייכער גאנצקייט און דעטאלירטקייט, יום טובים, שמחות, לוויות, הוויות, זיטן, צרות, געראַנגל, אָרעמקייט, מענטשלעכע צערטלעכקייט, ליבע, רחמנות, אכזריות, און אַזוי ווייטער. אַדאַנק די דאָזיקע פּרטימדיקייט פון קיפּניסעס דערציילונגען וואָלט איר געקענט צוזאַמענשטעלן אַזוי ווי אַ סאָציאָלאָג אַלע יידישע מלאכות.

און דרך ארץ שילדערט ער זיין אייגענעם טאטן, נישט קוקענדיג אויף זיינע אפטע צוזאמענשטויסן מיט אים, נחום דער גארבער איז נישט נאר דער פארגרעבטער בעל מלאכה, נאר אדרבה, ער קענט זיך אין קליינע אותיות, שפילט פידל, און א מענטש פון אנדערע מעלות. און ווען ס'קומט צו אידישע מנהגים און זיטן, איז מיין שטעטעלע סלאוועשנע א גאנצע קוואל. אויך פון אידישע מאכלים און מ'וואלט געקענט מאכן דערפון א ווייבישן קוך בוך. אויף מיין לעבן האב איך געגעסן מאכלים פארשידענע, נישט אויסגערעדט זאל זיין אי כשר'ע אי טריפה, נאר דעם טעם פון וואס מיר האבן געפילט אין דער מאמעס שבת'דיגן קיגל. מעג ער זיין א פראסטער, איר האט נאך אויף אייער לעבן ניט געהאלטן אין האנט און ניט פֿאַרזוכט מיט די ליפּן, און נישט אַ קװעטש געטאָן צום גומען, אַזאַ שפּײַז פֿון די געטער, הײַנט אַ קרעפּל-קוגל, אַ בלעטל-קוגל, אַ זיסן קוגל פֿון גענדזן-לעבער מיט גרױפּן-מעל, דאָס שױן אָפּגערעדט. איך פֿאַרשװעך גאָר דעם טעם און די הימלשע ריחות פֿונעם שבתדיקן קוגל, װען איך רוף אָן די װערטער גרױפּן-מעל אָדער שמאַלץ, יענץ זענען טאקע זאכן וואס זענען געווען און אנטייל גענומען אין דער באשאפונג פונעם קוגל, אבער דא זענען פארגעקומען סודות און וואונדער, און דאס איז זיין באשרייבונג פון א קוגל. און ווען זיין מאמע פארקנייט די טייג צו מאכן ברויט, הערט וואס ער זאגט, דערהערט איר אפילו די מוזיקאלישע טענער וואס די טייג גיט ארויס בשעת'ן פארקנעטן, און ווער ס'האט פארקנעטן טייג טאקע ווייסט אז ס'קומט ארויס א מין מוזיקאלישער טאן פון פון פונעם טייג. ביי אים דער מאמע'ס ארבעט פרייטאג איז עבודת הקודש, א הייליגע ארבעט. ערשטנס, פארשטיי איך, אז די מאמעס ארבעט אינעם פרייטאג'ן טאג איז די ממש ווי די כהן טוט די עבודה, אסאך פיזישע מי, אסאך קאפ ארבעט, און אסאך אנשטרענגענקייט. די סלאוועשנער אידישע עדה ווערט געשילדערט ווי א לעבעדיגער וויברירנדיגער יישוב, ער איז כלל באוואוסטזיניג, ס'איז דא פארשטענדניש פאר צרות הפרט און צרות הכלל, מיר פארגען זיך אין התפעלות ווען מיר לייענען ווי קיפניס שילדערט די קליינווארג, די חדרים יונגעלעך, די תינוקות של בית רבן ווען זיי לאזן זיך ארויס פרייטאג נאכמיטאג איבערן שטעטל, זאמלען נדבות פאר די נויטבאדערפטיגע, אמאל קלייבט מען גראשענס און א צווייטע מאל חלה און אנדערע שפייזן פאר די ארעמעלייט אינעם שטעטל. מיט וואס פאר א טויט ערנסטקייט גייען די קליינווארג ארום פון הויז צו הויז און זענען זיך עוסק בצרכי ציבור באמונה. די קליינווארג בענטשן די געבערס און זיי די געבערס צאלן זיי צוריק מיט הארציגע ברכות. ס'איז א וואונדערליך בילד פון א פארגאנגען אידיש לעבן וואס האט געצאפלט מיט מענטשליכע און אפטמאל איבערמענטשליכע פארשטענדעניש פאר צדקה, ליבשאפט פארן מין מענטש. און ווי שיין ביסט דו סלאוועשנע.

ווי קיפניס'עס עדה אינעם קליינעם פיציגן סלאוועשנע. ערגעצוואו אין מדרש ווערט געזאגט אז משה'ס זכות איז באשטאנען אין צו קענען אויסהאלטן די אלע נסיונות, איז געווען זיין ליבע צום פאלק צו די עברים. פאראפראזירנדיג דעם מדרש קען מען זאגן אז קיפניס'עס אומאויסשעפליכע ליבע צום אידישן שטעטל און אידישן פאלק, האט אים געהאלפן צו שרייבן זיינע מאנומענטאלע ווערק וואס זענען גרויס אין צאל. און בעזונדערס טאר מען נישט פארגעסן אז קיפניס האט געשריבן אט יענע ווערק אין א צייט ווען פאמויניצעס מיט שמוציגע וואסערן האבן זיך גענומען גיסן אויף די אידישע שטעטלעך פון פארשידענע אידישע שרייבער. איזי כאריק האט צו יענער צייט געשריבן, איך ווייס דיינע טעג זענען געציילטע, און יעדער טאג דיינער איז אויסגעוועקטיגט רויט. פארגעט, פארגעט איר אומעטיגע זיידעס, מיט בערד צעשראקענע פארלאפענע מיט שניי.

זיי לויפן יעדן פרימארגן אין שול אריין, איז א פרילוד צו א אינהאלטס רייכן טאג ארבייט און פרייד, יא, טאקע אויך פרייד, די פרייד ספעציעל אין די אידישע שבתים אינעם שטעטל. אמת, נוסינאוו האט טאקע דעמאלטס גע'חוזק'ט פון קיפניסעס שבת'דיגע אידן, ווען ער האט געשריבן און זיך געבייזערט איבערן גאנצן לאנד ברענט א העליש פייער פון בירגער קריג, נאר אין סלאוועשנע איז פרייטאג פרייטאג. קיפניס אליין גייט נאך אבער ווייטער ווי פרייטאג איז פרייטאג, און כמעט מיט א ווי א צולאכעס שמייכל גיבט ער צו, וויבאלד פרייטאג, איז שוין צוזאמען מיט אים געבונדן אויך שבת. און איך וואס איך בין איינגעטונקען אין קליינשטעטלדיגקייט קען נישט זיך אפרייסן פון זיי ביידע. קיפניס איז דער באזינגער פונעם אידישן שטעטל, קיפניס איז אויך דער באזינגער פונעם פרייטאג און שבת אינעם אידישן שטעטל, און דעריבער איז ער געווען אזוי באליבט ביים אידישן עולם גלייך ווען ער איז דערשינען. קיפניס דער מענטש און שרייבער, און דערמיט ווילן מיר פארענדיגן. געוויס קענען מיר געפינען געוויסע שוואכקייטן פון קיפ אין קיפניסעס ווערק, פונקט ווי מען קען זיך אנטרעפן מיט חסרונות ביי אנדערע גרויסע שרייבער אין דער אידישער און נישט אידישער וועלט. ווי שוין געזאגט, מען ווארפט אים פאר פון זיין צופיל בארעדעוודיג. אפט מאל פילט איר טאקע אז די דאזיגע טענה איז א בארעכטיגטע, אבער עס איז א מערקווירדיגע דערשיינונג, וואס אפילו זיין צופיל רעדעוודיגקייט פארמאטערט אייך נישט. איר לייענט אים מיט שפאנונג און ס'ארט אייך נישט זיינע צופיל רייד. אנדערע ווידעראום טענה'ן צו אים פאר זיין זיין צופיל פארליבט אין זיינע העלדן. שלמה בעליס ברענגט א טרעפליכן זאג פון געטע אז בייראן'ס שוואכקייט ליגט אין דעם וואס ער איז געווען צופיל פארליבט אין זיין העלד, אבער דאך האט עס אים נישט געשטערט אין זיין גרויסקייט. אמת, מען מוז מסכים זיין אז צופיל פארליבטקייט קען אמאל פארבלענדן די ראי' ווייל ליבע איז בלינד, אבער אין פאל פון קיפניסן זיין אייביגע פארליבטקייט סיי אין בוזיען און סיי אין זיינע אנדערע אויפטעל, ספעציעל אין סלאוועשנע, דאס שטעטל, כאראקטערן און געשטאלטן, מיר קענען זיי פארטראגן. ער טוט עס מיט אזויפיל טעם, חן, און דער עיקר, ערליכקייט. אז איר דערפילט זיין אויפריכטיגקייט און במילא קינסטלערישע אויסגעהאלטנקייט. אויף איין געביט זענען אפילו זיינע קריטיקער מסכים מיט זיינע פארהערער, ער איז דער געמיטליכסטער דערציילער אין דער אידישער ליטעראטור. בשעת מען ליינט קיפניסן דוכט זיך אייך אז איר זיצט מיט'ן מחבר צוזאמען און ער רעדט צו אייך בנימוס'דיג שטיל, געלאסן, און ער פאר'כישופ'ט אייך מיט זיין באצויבערדיגע לירישקייט. ס'איז א מחיה נפשות. נישט תמיד קען א שרייבער אידענטיפיצירט ווערן מיט זיין פערזאן. אמאל. זענען זיי צוויי באזונדערע פערזאנען, צוויי באזונדערע וועלטן, דער שרייבער און דער מענטש. איציק קיפניס איז א יוצא דופן. באגלויבטע גביית עדות קענען נישט פונאנדערשיידן צווישן קיפניסן דעם שרייבער און קיפניסן דעם מענטש. שרייבט וועגן אים אסתר ראזנטאל שניידערמאן, א לאנג יאריגע פריינדינע פון דער משפחה קיפניס. כ'האב נישט געטראפן נאך אזא מין דערוואקסענעם מאנסביל, וואו גוטסקייט און מילדקייט איז ביי אים אזא ארגאנישע כאראקטער שטריך ווי ביי איציק קיפניסן. און נאך איין וויכטיגע כאראקטער שטריך פון קיפניס דעם מענטש און שרייבער וועלכער דער פארזיצער האט עס זייער טרעפליך באטאנט. ער האט קיינמאל נישט געקענט פועל'ן ביי זיך. אונטער אלע דרוקן וואס מען האט געמאכט אויף אים צו זיך אפזאגן פון זיין קינסטלערישע ערליכקייט. צו קענען זיין אזוי ערליך אין א סאוועטן פארבאנד, באדארף מען פארמאגן א געוואלדיגן כח און אויסדויער און קרבנות-גרייטקייט. אויך פאר אט דעם דאזיקן שטריך זיינעם איז קיפנס אונז טייער און ליב. און דעם דאזיקן הארציקן ערלעכן מענטש און גרויסן שרייבער צו זיינע פינף דרעמעס און זעקס און זיבעציק יאר שיקן מיר אים אונזער הארציקע ברכות פאר געזונט און, כח און לאנגע שעפערשע יארן. נאר אפאר קורצע באמערקונגען. צום אלעם ערשטן זיצט דא א איד וואס ער האט אריבערגעפירט דעם מאנוסקריפט פון די צוויי ביכער קיין ארץ ישראל, נאר נישט דערמאנען זיין נאמען. נישט דערמאנען. אבער ער זיצט דא צווישן אונז. עס טרעפט. מען קען נאר טרעפן, איך האב געהערט פון דער מעשה פריער, איז קענען מיר נאר טרעפן, לאמיר אים געבן א פאקס סייוויסאי, ווייל ארויספירן א מאנוסקריפט פון רוסלאנד איז נאכאלץ א געפערליכער ענין, נאר אויב ער האט עס געטון, ער האט איינגעשטעלט און האט מצליח געווען, דאנקען מיר אים זייער שטארק דערפאר. איך וויל דא אויסדריקן אונזער אלעמענס דאנק צו חבר שפילבערגן פאר'ן זייער אינטערעסאנטן רעפעראט אבער אפילו נאך איידער איר האט געקלאפט. האב איך געהאט אן אנדער סימן נאך פריער, אז דער רעפעראט איז געווען אינטערעסאנט, אחוץ דעם וואס ס'איז מיר געווען אינטערעסאנט, דער פאקט וואס איר זענט אלע געזעסן צוגעשמידט צו די הערטער, און אזוי אויפמערקזאם זיך צוגעהערט, אזוי אז א דאנק חבר שפילבערג, עס קומט אויך א דאנק חבר'טע יעטע פעלדמאן פאר איר זייער פיינעם לייענען, צו אילוסטרירן דאס גערעדטע, ס'איז געווען א פיינער איינפאל פונעם לעקטאר אריינצוברענגען די פארלעזונגען אינמיטן, ס'איז עפעס נייעס, ס'עפעס נישט געווענליך ביי אונזערע אוונטן. א דאנק חבר אסקאר הענדלמאן פאר ברענגען די פאר מאמענטן פון פערזענליכע זכרונות פון איציק קיפניסן, און לסוף, א דאנק דער פאלקס-ביבליאטעק פאר צושטעלן דעם היינטיגן אוונט, און א דאנק אייך אלעמען פאר קומען. גוט נאכט.